מיט שיחת ראש חודש סיוון תשמ"ה. טיילט זיך אויס דער כנס אז דאס קומט פאר ביי יום השלישי פון פרשה פון דער וואך וואס מען לערנט און מען ליינט פרשת במדבר, און וואס די טייל פון דער סדרה במדבר וואס איז פארבונדן מיט דעם יום השלישי. איז דאס פון שלישי ביז רביעי, וואס דארט ווי דערמאנט פריער, נעמט ארויס יעדער סאלדזשער, א יונגעלע אדער א מיידעלע אדער אן ערוואקסענער איד, וואס זיי ווערן דאך אויכעט אנגערופן גלייך ארויסגייענדיג פון מצרים, צבאות השם, ווי מ'האט פריער שוין דערמאנט, נעמט ער ארויס די אנווייזונג פון דעם סיפור, פון דער דערציילונג וועלכע מען ליינט און מען לערנט אין פרשת במדבר פון שלישי ביז רביעי, וואס ווערט דארטן דערציילט ווי ס'האט געטראפן ווען אידן זענען געווען אין מדבר סיני צום ערשטן מאל. דאס ווערט אבער דערנאך אן אנווייזונג און אן ארדער אוו די דעי, אויף יעדער דינסטאג פון פרשת במדבר ווערט דארט דערציילט אז דער אייבערשטער האט איבערגעגעבן אידן דורך משה רבינו אז זיי זאלן זיך איינארדענען און מחנות, יעדער שבט פאר זיך מיט א באזונדער פאראיינציקונג פון דריי שבטים אין א באזונדערע פיר דגלים, אבער דאס איז ניט חס ושלום באזונדער, נאר ווי דערמאנט פריער האט דאס איז ויחן לשון יחיד, אז כאטש אפילו זיי שטייען באזונדער און איינער שטייט צו מזרח און דער צווייטער צו דרום און דער דריטער צו צפון, און דער פערטער צו מערב ווערט דאס איין און איינציגע מחנה, און די מחנה איז אויסגעשטעלט אז דאס ווערט איין זאך, און דאס איז מגין, דאס באשיצט אויף די זאך וואס שטייט אינמיטן דער מחנה, וואס דאס איז דער אהל מועד אין וועלכע זיינען געשטאנען, די. דער משכן מיט אלע זיינע כלים, און דער עיקר אין דעם משכן, דעם ארט, דער ארון, וואס אין בארון אלא שתי לוחות הברית, וואס דארט איז געווען די לוחות הברית, און דערנאך אויכעט די ספר תורה, וואס דא האט מען גלייך די אנווייזונג פון יום השלישי פון וועלכע וואך ס'זאל נישט זיין. א יום השלישי איז דאס א טאג שהוכפל בו כי טוב, פאר, טוב פאר זיך און טוב פאר אלע אידן וואס ארום אים, וואס א יונגעלע דארף איינווירקן אויף א יונגעלע און א מיידעלע אויף א מיידעלע אז זיי זאלן וויסן זיין אז אלע אידן זיינען דאס כמוך און ויחן לשון יחיד. און פונקט אזוי ווי ער וויל אז אים זאל זיין גוט, אזוי טוט ער אלס וואס הענגט אפ פון אים אז זאל זיין גוט יעדער איד און אלע אידן וואס געפינען זיך ארום אים, אין אן אופן פון ויחד, ווי איין און איינציגע משפחה, און נאך מערער ווי איין און איינציגער גוף. און מיט וואס באשטייט די ספעשל זאך פון דעם טוב פון אטא דעם טאג, אז יעדער איד דארף וויסן אז דער אייבישטער האט אים אוועקגעשטעלט אז ער זאל באשיצן דעם ארון קודש מיט די תורה, מיטן מקדש ומשכן וואס זיי געפינען זיך בתוך המחנה. און דארף נישט צולאזן קיין זאך אז דאס זאל זיי אנרירן, און דער טעם אין דערויף איז דאך א זיכערע זאך אז תורה און מצוות איז באשיצן זיי דעם אידישן פאלק און דארף נישט אנקומען לכאורה צו זייער באשיצונג, האט דער אייבערשטער געוואלט אז יעדער איד און אלע אידן זאלן האבן דעם זכות. אויף באשיצן דעם ארון קודש מיט די לוחות הברית מיט די ספר תורה אז קיינער זאל זיי נישט קענען אנרירן, און נאך מערער ווי רש"י זאגט אז סיי בשעת אידן זענען געשטאנען במנוחה רואיגערהייט אין די מחנות, נאך מערער אפילו בשעת זיי זענען געגאנגען אין וועג. און געגאנגען אין א וועג אין מדבר, זענען זיי אויכעט געגאנגען אין אזא מין אופן אז ס'איז געווען ווי א קעסטל, אלע פיר דגלים ארום און ארום, און האבן אינמיטן ביי זיך געהאט דעם ארון מיט די ספר תורה, מיט אלע זאכן, די כלי הקודש וואס זענען דערמיט פארבונדן. און אזוי איז מען דורכגעגאנגען בשלום די אלע מחנות אין מדבר, און דערנאך געקומען אל ארץ טובה ורחבה אין ארץ ישראל, דורך משה רבינו ביז ארץ ישראל, און דערנאך דורך זיין תלמיד יהושע, און דערנאך מלכי ישראל ווי דערציילט אין חומש און אין תנך. וואס דא באקומט מען אויכעט די אנווייזונג, פונקט אזוי ווי אין די דגלים אין מדבר, וואס זיי האבן ווי דערמאנט פריער באשיצט די משכן מיטן ארון מיט די ספר תורה, זענען דאך געשטאנען אין די דגלים און באשיצט די אלע זאכן, סיי די ערוואקסענע און סיי די קליינע קינדער. זענען זיי דאך יעדער געשטאנען ארום דעם ארון קודש, אזוי האט מען און באשיצט אים, אזוי האט מען די אנווייזונג מיטן כח וואס דער אייבערשטער גיבט יעדער אידישן קינד, אפילו ווען ער גייט אין וועג פון גלות, וואס דאס איז דאך ווי א מדבר וואו מען איז נאך ניט געקומען צו א ענין פון אן ארץ נושבת, זיין אין א רואיגקייט און אין א באזעצטן ארץ ישראל מיט דוד און מיט משיח צדקינו, איז אפילו גייענדיג אין וועג, פירט זיך אויף א אידיש קינד אין אזא מין אופן ווי ס'ווערט דערציילט אין די סדרה און די חלק פון די סדרה, פון היינטיגן טאג אז ער איז מגין און באשיצט אויף די לוחות הברית און באשיצט אויף די ספר תורה און באשיצט דעם רוחניות'דיגן בית המקדש וואס דאס איז דאך יעדער אידישע הארץ זאגט דאך דער אייבישטער ושכנתי בתוכם אז ער געפינט זיך אין יעדער אידישע הארץ דערנאך קומט דאס אויכעט אראפ אין יעדער אידישע הויז אז ס'ווערט א מקום קדוש, א הייליגע אידישע הויז ווארום זי איז דורכגענומען מיט אידישקייט, און די אידישע קינדער וואס געפינען זיך אין דער הויז באשיצן די אידישקייט פון דער הויז, און דורך דערויף אויכעט באשיצן זיי אז די הויז זאל באקומען אלע ברכות. און זיין געבענטשט בגשמיות וברוחניות, ספיציעל אז דער אייבערשטער האט זיי מזכה געווען מיט עלטערן וואס זיי זענען זיי מחנך, מ'ערציט זיי אין דעם אידישן וועג און אין א תורה וועג, און אז ס'קומט זומער צייט פארשרייבט מען זיי אין א קעמפ אין א מחנה קיץ וואס פירט זיך אין דעם אידישן אופן. ביז וואנעט אז אט דער מחנה קיץ זאגט דערויף אויכעט דער אייבישטער ושכנתי בתוכם אז דארט געפינט זיך דער אייבישטער אליין און דאס ווערט אויכעט א הכנה אז דורך דערויף וואס מען פירט זיך אויף אין אזא מין וועג און ווי דערמאנט פריער פארענדיגט מען דעם וועג וואס מען געפינט זיך אין דעם מדבר פון גלות. און מען פארענדיגט דאס אין אן אופן פון ויחן, פון ואהבת לרעך כמוך, אלע אידן צוזאמען, און מען פארענדיגט דאס מיט א פרייליכן אופן, מיט א געזונטן אופן, און מיט א באשיצטן אופן, ווי ס'איז געווען דעמאלט ביי די דגלים, ווי תורה דערציילט אז אידן זענען געווען ארומגערינגלט מיט ענני הכבוד, אידן האבן ארומגערינגלט דעם ארון מיט די ספר תורה און די לוחות, און דאס אלעס איז געווען ארומגערינגלט מיט ענני הכבוד וואס דער אייבערשטער האט דערמיט ארומגערינגלט און באשיצט אידן פון די אלע זאכן וואס קענען זיין אין מדבר, און מען קומט צו גיין גאנצערהייט. און מען קומט צו גיין א קהל גדול ויחן לשון יחיד, און מען קומט צו גיין אלע צוזאמען ובשמחה ובטוב לבב, און מען גייט ארויס פון דעם מדבר פון דעם גלות, און מען גייט אריין אין ארץ נושבת, אין ארצינו הקדושה, ובראשם גייט משיח צדקינו ובמהרה בימינו ממש ובשמחה ובטוב לבב.